מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין סיפורי צדיקים, מיר האלטן נאך אינמיטן די סיפורים פונעם ארעסט און באפרייאונג פונעם פריערדיגן רעבן, ט ו סיוון תרפ ז, ער איז ארויסגעגאנגען ג' תמוז פון כלא, מען האט אים פארשיקט אויף דריי יאר אין קאסטראמא, סוף י ג תמוז אין אפאר טעג האט מען אים ארויסגעלאזט, און נאכדעם האט ער נישט געקענט בלייבן אין רוסלאנד האט ער געמוזט ארויסגיין איז נאך נאך תשרי תרפ ח איז ער ארויסגעפארן קיין ריגע, וועט מיר דערציילן שפעטער די אלע פרטים. מיר האבן געענדיגט יענע וואך מיט די מעשה וואס איז געווען די ועדים וואס זענען געזעצן און דן געווען וואס קען מען טון אויף צו ראטעווען די מעלות אין יעדן זאך און די חסרונות אין יעדן זאך וואס מען וויל טון, און סאיז אויסגעקומען אז סאיז א מוראדיגע סכנה, יעדע סעקונדע איז פשוט מסוכן אז חס ושלום אז מען קען, ווען איך זע די אלע סיבות. אז טאמער גייט מען רעדן מיט די אנשי ממשלה ווערן די געפעאו נערוועז, קען לולב פשוט מיט איין מינוט נעמען און טון וואס ער וויל, אים אראפנעמען אין א קעלער און דער אייבישטער אויסהיטן. דער הויפט פון די געפעאו פון לענינגראד איז געווען א עוכר ישראל א צורר היהודים, ער איז געווען ממש א אנטיסעמיט, ממילא האט מען געדארפט מחליט זיין וואס צו טון. מיר וועלן אריבערגיין יעצט צוריק וועגן דעם פסק דין. וואס איז געווען, און דערנאכדעם אריבערגיין וועגן נאכאמאל וועגן די פעילות וואס האט געהאלפן מיטן אייבערשטנ'ס הילף אז מ'האט אים ארויסגעלאזט. מ'האט געענדיגט די חקירה, מיר גייען צוריק צו ענדיגן די חקירה דאנערשטאג ביינאכט זייער שפעט ביינאכט, דעם ערשטן דאנערשטאג ביינאכט, ס'איז א מיטוואך איז געווען ט ו, דאס איז געווען ט ז ביינאכט, ט ז ביינאכט, אור ל י ז סיוון, דער פרידיגער רבי איז צוריקגעקומען צו זיין הונדערט און זעכציק דעם צימער הונדערט און זעכציק און ער געווען דער פערטער דארטן און ער האט געוואוסט איין זאך האט ער געוואוסט די לעצטע זאך וואס ער האט געהערט וואס דער טשעקיסט דער לולב אמאלוי איך ווייס נישט מ'מעג צי מ'טאר נישט ימח שמו פון דעם לולב האט אים געזאגט אז אין 24 שעה ארום וועסטו וועט דער וועסטו געהארגעט ווערן מיט א קויל דער פסק דין וואס לולב האט אים געזאגט האט געמאכט א מורא'דיגן רושם, א צוטרייסלדיגן רושם אויפן פריערדיגן רעבן, האט ער זיך זייער געשטארקט און האט גענומען, האט זיך מעודד געווען אליין און האט געזאגט דער אייבערשטער וועט העלפן. פאר ס'האט זיך געענדיגט די פֿיר און צוואַנציק שעה, ווי געזאגט פריער שוין אין די פריערדיגע וואכן, א פרייטאג נאכמיטאג, נאך פאר ס'איז אריבער די פֿיר און צוואַנציק שעה, האט דער פריערדיגער רבי באקומען די תפילין און האט זיך אוועקגעשטעלט דאווענען. זעט אויס אז לולב האט נישט געקענט אויספירן דעם פסק דין מוות וואס ער האט ארויסגעגעבן אויפן רעבן. ער האט ארויסגעגעבן א פסק דין, ער איז דאך געווען איינער פון די חוקרים, ער איז דאך געזעצן און חוקר געווען דעם פריערדיגן רעבן, און מיט חוצפה, מיט מורא'דיגע ווערטער וואס ער האט גערעדט צו אים, און ער האט מחליט געווען אז א פסק דין איז אז מען דארף אים הרג'נען, אבער זעט אויס אז ער האט דאס נישט געקענט אויספירן, זיינע הענט זענען געווען צו קורץ אויף צו טון אזא זאך. די שלטונות, די פירערס פון רוסלאנד האבן נישט געלאזט אז ער זאל אויספירן דעם פסק דין, דעם שווערן ביטערן פסק דין. נישט נאר דאס וואס לולב האט נישט געהארגעט דעם רעבן, נאר עס איז נאך געווארן, דער רבי האט נאך געקראגן אסאך אסאך פארגרינגערונגען זייענדיג אין כלא. איין זאך וואס איז שוין דערמאנט, אז ס'איז געווען א פלא גדול ביותר אז מ'האט אים געברענגט דריי חלות, און ערשטנס ברענגט מען ערשטנס האט האט ברענגט מען נאמען ברענגט ברענגט מען איינע צוויי און דארט האט מען געברענגט דריי גאנצע נישט צושניטענע זיך געביטן דער גאנצער דאס און דער שומר ווען ער האט אים געבעטן אז ער זאל מודיע זיין ווען ס'איז צייט צו מעריב האט ער אים געקלאפט אין טיר און מודיע געווען ווייל דארטן איז מעריב זייער שפעט ביינאכט אין די צייטן דאס אליין אז דעם גאנצן זיצן פון דעם רעבן פון פרייטאג נאכמיטאג וואס ער האט געזעצן דארט אין דעם אין דעם שרעקעדיגן כלא אין דעם שרעקעדיגן דזשעיל וואס דער נאמען אליין פון דערמאנען שפאלערקע ווארפט אזא פחד, פונדעסטוועגן זיך מתייחס געווען צום פריערדיגן רעבן אין א וועג וואס איז קיינמאל נישט געהערט געווארן אז מען זאל דארטן זיך פירן אזוי מיט א איינגעזעצטן. אבער פון צווייטן זייט דער פרידיגער רבי געווען אפגעהאקט אינגאנצן פון די עולם הכ פון די וועלט ער האט גארנישט געוואוסט וואס טוט זיך מ'האט אים גארנישט מודיע געווען ער האט נישט באקומען קיינע ידיעות ער האט נישט געוואוסט קיין זאך וואס ס'טוט זיך וועגן אים ראטעווען און פון צווייטן זאך פון צווייטן זייט אבער האט זיך אים דערוואוסט אז זיין פריוואטער מזכיר הרב חיים ליבערמאן איז אויכעט געווארן איינגעזעצט. דאס האט זיך אים דערוואוסט מיט א אינטערעסאנטע מעשה מיט א ספר משניות, ווי האט זיך אים דערוואוסט פון א ספר משניות, דער הרב ליבערמאן האט געהאט א משניות וואס איז געווען זייער ענדליך צו דעם ספר משניות וואס דער פרידיגער רבי האט געהאט, אפאר וואכן פאר מען האט איינגעזעצט דעם רבי'ן האט דער רבי געדארפט מעיין זיין אין א משניות, און דער פרידיגער רבי האט די מינוט האט ער נישט געטראפן זיין משניות האט אים ליבערמאן געגעבן זיין משניות אז דער רבי זאל קענען אריינקוקן אין די משניות פון הרב ליבערמאן דער רבי האט אריינגעקוקט אין דעם און האט געמאכט א קנייטש אין איינע פון די בלעטער וואו ער האט געהאלטן דארטן און האט עס צוריקגעגעבן צו חיים ליבערמאן ווען מען האט גענומען דעם רבי'ן אין מאסר האט ער מיטגענומען מיט זיך אויכעט דעם משניות אבער פאר דער רבי איז אריינגעגאנגען אין זיין צימער, געזאגט פריערט, האט נאך צוגענומען פון אים אלע ספרים מיט די תפילין. פרייטאג נאכמיטאג ווען מען האט אים געגעבן די תפילין מיט די ספרים, האט דער רבי בודק געווען די ספרים, און האט געזען אז ער האט די משניות מיט דעם קנייטש וואס ער האט געמאכט דארטן אפאר וואכן צוריק. האט דער פריערדיגער רבי געזאגט דאס איז דאך ליבערמאן'ס, ווי קומט דאס דא? דער משניות האט אים געברענגט א ידיעה אז אויכעט זיין מזכיר דער פרטישער מזכיר ליבערמאן האט מען איינגעזעצט מ'האט אויכעט איינגעזעצט ליבערמאן און האט אויכעט גענומען מיט דעם ספר משניות און פון אים האט מען אויכעט צוגענומען דעם ספר אין קעלער און ווען די געפעאו האבן געברענגט דעם רעבן די ספרים האבן זיי געביטן בטעות דעם ספר פון רעבן מיט דעם ספר פון ליבערמאן, האט דער רבי דערקענט אז וויבאלד אז ער האט ערשט ליבערמאן'ס משניות איז א ראיה אז ער איז אויכעט דא, און ער האט אויכעט די משניות, און ליבערמאן איז אויכעט איינגעזעצט. יעדן טאג האט דער רבי געזאגט תורה פאר די איינגעזעצטע אידן וואס זענען געזעצן אין זיין אין זיין צימער אין קעלער און האט עס אויפגעשריבן נאכדעם אויף די פאפירן וואס מען מאכט פון דעם ציגארעס, ס'איז דא פאפירן מיט די די ניקאטין און מען לייגט עס אריין אין א פאפיר, מען קייקלט דאס, מען פארקלעפט עס דערנאך רייכערט מען, האט דער פריערדיגער רבי פארשריבן וואס ער האט געזאגט אויף די פאפירן, ער האט פארשריבן אויכעט. אין אין אין הוספה צו די תורה וואס ער פלעגט זאגן, האט ער אויך אנגעהויבן צו פארשרייבן זכרונות וואס ער האט זיך דערמאנט פון ווען ער איז געווען א קליין קינד. די רשות וואס מ'האט אים געגעבן שרייבן אין זיצנדיג אין דעם צימער, איז געווען איינע פון די גרויסע הנחות וואס מ'האט געגעבן דעם רעבן, נישטא אזא זאך מ'גיט א פען, מ'גיט א בלייפינע און מ'לאזט שרייבן דארטן ווען מ'וויל. דער חוק פון בית הסוהר אסר'ט אז מען זאל שרייבן ביי זיך אין צימער וואו מען זיצט איינגעזעצט. יעדן טאג באקומט דער איינגעזעצטער, יעדער איינגעזעצטער א פאפיר מיט א בלייפינע מיט א פענסל אויף צו שרייבן זיינע בקשות צו דעם מנהל פון דעם פון דעם שפאלערקע פון דעם בית הסוהר, און זיי דארפן גלייך צוריקגעבן דעם פאפיר מיט דעם בלייפינע. ביים רעבן איז געבליבן די גאנצע צייט וואס ער איז געזעצן דארטן האט ער געהאט דעם דעם עפרון דעם בלייפענע און ער האט געהאלטן אין איין שרייבן א גאנצע צייט. דער חק פון בית הסוהר האט געזאגט, ווי געדענקט מען שוין דערציילט פריער האט יעדער איינער געדענקט, אז מען טאר נישט זיין אויף ביינאכט נאך ווען מען רופט אויס גייט שלאפן, און אז דער שומר קוקט אריין און ער זעט אז איינער איז אויף, קען ער טון מיט אים וואס ער וויל, ווייל ביינאכט איז דאך נישטא די מנהלים, האט ער א זכות, ווי דערציילט פריער אז ער קען אים אריינלייגן אין א פלאץ אויף דריי פיר צען צוועלף שעה, אין א פלאץ וואס מען שטייט דארטן מיט אין אין זייט מיר מוחל אין צואה און אין בלאטע און מייז טאנצן אויף אים, גרויסע ראטס און מיט ווערי און מיט אלע זאכן פארן נישט גיין שלאפן, דער פריערדיגער רבי האט געקענט זיצן אויף א גאנצע, יעדן נאכט א גאנצע נאכט, זיצן ווי שפעט ער וויל, און האט געקענט שרייבן און טון וואס ער וויל, אלע זענען געשלאפן, און ער פלעגט אדער זיצן און לערנען אין א ספר, אדער ער האט געשריבן. און דאס איז געווען א הנחה מיוחדת במינה פון דעם שומר פון דעם טיר, פארשטייט זיך אז דאס איז געווען מיט די הסכמה און די הוראה פון די הנהלה פון דעם כלא, און זיי האבן עס געגעבן דעם רעבן אז ער קען טון וואס ער וויל, ער קען שרייבן ווען ער וויל, און ער קען גיין שלאפן ווען ער וויל. אויף יעדן איינעם פון די איינגעזעצטע שוין דערמאנט פריערט, דארף דורכוואשן און רייניגן די די באלאטעס, די פלאר, דעם דעם די פלאר פון דעם פון דעם צימער וואו מען זיצט, צימער הונדערט און זעכציק, ווי דערציילט פריער ווען איינער איז געקומען א ביקור פון די פירערס און געזען אז ס'טראפט בלוט פון פריערדיגן רעבן, האט ער אים געזאגט אז ער מוז עס אפרייניגן, ס'ליגט אויף אים א חוק, ער מוז עס אפרייניגן. און דעם און אין א אין א צימער, אין א סעל, וואס ס'זיצן דארטן מער ווי איינער, איז דא איז דא א סדר, ס'דא א תור, יעדן טאג רייניגט די באלאטעס די פלאר א אנדער מענטש, און דער שומר גיט אכטונג און ער האלט חשבון ווער ס'דארף רייניגן, דעם רבי'ן האט מען געפטר'ט פון רייניגן די פלאר, ווען דער רבי האט נישט געוואלט טרינקען די הייסע וואסער וואס מען גיט אלע איינגעזעצטע, ווייל ער האט נישט געווען זיכער, ווי ער האט געזאגט פריערט אז ער וועט נישט טרינקען נאר אויב ס'איז געקאכט אין א ספעשל קאכער, אין א ספעשל זאך וואס ווערט געקאכט דארטן נאר וואסער. האט אים געגעבן די מעגליכקייט אז ער זאל קריגן וואסער אן קיין חשש פון כשרות, האט אים צוגעזאגט אז דאס דארטן איז די וואסער נאר אז דער קאכער איז נאר אויף וואסער. איינע פון די הנחות וואס מען גיט דארטן יעדן אסיר האט דער רבי מוותר געווען, שוין דערציילט פריערט אז דער פריערדיגע רבי איז נישט ארויסגעגאנגען דעם טיול וואס יעדן טאג נעמט מען ארויס אלע איינגעזעצטע אויף א טיול, יעדן טאג נעמט מען ארויס די איינגעזעצטע אויף א טיול אויף א פערטל שעה, און ווער ווער ווער איז נישט געגיין אויף דעם טיול? ווען מ'איז געגיין אויף דעם טיול אין די שפאלארקע האט מען קענט זען געלערנטע מענטשן, מורא'דיגע גרויסע דאקטוירים, פון די גרעסטע עורכי דין אין רוסלאנד, גרויסע גרויסע סוחרים, רעגולע פועלים, אלטע, יונגע, אלעמען האט מען געזען דארטן, און ס'איז נישט געווען קיין זמן קבוע פאר די טיולים ווי שוין דערמאנט פריערט, יעדן טאג זענען געזעצן די אסירים מיט די הארץ האט זיי געקלאפט און זיי האבן געווארט אויף די מינוט אז מ'זאל זיי רופן צו גיין אויף דעם טיול צו נעמען א שעפן אביסל פרישע לופט און זיך זען נייע פענימער, נישט נאר די פענימער וואס זיי זיצן מיט דעם פארקלאפט אין צימער פיר און צוואנציג שעה א טאג. ווען מען גייט טאר מען זיך נישט אפשטעלן אפילו אויף א סעקונדע, מען דארף האלטן אין איין גיין און גיין אויפן זעלבן שטח וואו מען הייסט דיר און מען טאר נישט רעדן איינער מיטן אנדערן. די שומרים אין יענע צייט ווען מען גייט ארום דעם טיול זענען זייער שטרענג, און זיי נעמען אן מיט זייער שווערע עונשים, זייער שווערע פאנישמענטס, זייער שווערע, מען מענש'ט די מענטשן זייער שטארק, מען שטראפט זיי זייער שטארק אויב זיי זענען עובר אויף עפעס פון די חוקים אפילו מען איז עובר אויף א חוט השערה אויף די קלענסטע זאך מען איז עובר אויף דעם חוק פון בית הסוהר איז דער שומר קען אים מכבד זיין מיט אזא זעץ אז דער מענטש ווערט אים טונקל אין די אויגן א גרויסן נחת באמת האבן נישט די איינגעזעצטע פון דעם טיול דער רבי האט מוותר געווען פון צו גיין זיך משתתף זיין אין דעם אין דעם טיול יעדן טאג די גאנצע צייט וואס ער איז געזעצן אין דעם אין דעם צימער חוץ פון זיין גיין צו די חקירות איז דער רבי נישט ארויסגעגאנגען פון זיין צימער וואס מ'האט אים איינגעזעצט אויפן ספר פון טילים וואס דער רבי האט געהאט מיט זיך האט ער אויפגעשריבן יעדן טאג דעם אידישן דאטום האט געשריבן יום פרשת השבוע לחודש אין וועלכן חודש מ'איז אין דעם משטר פון דעם קעלער פון די גע פע או איז די איז די זמנים די צייטן א טאג א וואך א נאכט באקומט אינגאנצן א אנדער סארט באטראכט ווי ווי א מענטש וואס ער געפינט זיך אינדרויסן באטראכט עס. פארשטייט זיך אז עס קען אמאל זיין יעדע מינוט דארטן איז א שעה, מען זיצט אין א צימער פארשלאסן א גאנצע צייט, און מען ווייסט אז מען קען נישט ארויסגיין, דער אייבישטער זאל אויסהיטן אפילו דעם פלאץ וואו מען גייט וואו מען וואו א איד דארף וואו א מענטש דארף ארויסגיין דארטן זיינע צרכים מ'טוט אלס אויפן ערגסטן אופן וואס ס'קען זיין, פארשטייט זיך אז דער קוק אויף צייט איז אינגאנצן אנדערש ווי א נארמאלער מענטש קוקט ביי זיך אין שטוב אין פרייהייט. דעם רבינ'ס מצב פון זיין געזונט איז געווען זייער ווייט פון צו זיין צופרידן, אבער דער דאקטער וואס ס'פלעגט קומען צו אים, נאך וואס דער פריעדיגער רבי האט זיך זייער שטארק געבעטן ווי דערציילט פריערט, האט קובע געווען, האט קובע געווען, כאטש אז ער האט נישט געוואלט דאס קובע זיין, ווייל ער האט געהאלטן אז ס'איז נישט אזוי, אבער פונעם לחץ וואס ער האט געהאט פון די הנהלה פון דעם קעלער, האט ער גע'פסק'נט אז זיין מצב לאזט אים בלייבן זיצן אין קעלער, אויב ער וואלט געפסקנט ווי ער וויל וואלט ער געזאגט אז דער פריערדיגע רבי איז נישט געזונט און ער טאר נישט זיצן דא, אבער ער האט נישט געהאט קיין ברירה נאך ניין טעג זיצן האט מען געגעבן דעם רעבן דעם ערשטן מאל רשות אז ער קען שרייבן אפאר ווערטער צו זיין משפחה. דער רבי האט געשריבן ער פילט זיך גוט און האט געבעטן אז מען זאל אים שיקן זיינע בגדי שבת. פשוט די האר שטעלט זיך אויפן קאפ יעצט ליינענדיג וואס דער רבי וויל זיצנדיג אין אזא פלאץ וואס דארף ער האבן ער וויל האבן די בגדי שבת פרייטאג אינדערפרי האט טאקע דער רבי באקומען זיינע זיינע בגדי שבת מיט זיין גארטל פארנאכט ווען ס'איז געקומען שבת האט זיך דער פריערדיגער רבי אנגעטון מיט די בגדי שבת און האט אינגאנצן פארגעסן אויף זיין מצב וואו ער געפינט זיך, ער האט זיך פארגעסן אז ער זיצט אין אין שפאלערקע אין אזא מיעסן ביטערן מצב וואס מען דערמאנט דעם נאמען ווערט כאפט א טרייסל, און אלץ איז נעלם געווארן און פארזונקען געווארן אין די ווענט פון דעם בית הסוהר, דער רבי האט זיך געפילט אזוי ווי ער געפינט זיך יעצט אין שטוב און ער האט מקבל געווען שבת מיט א מיט א גרויסן יום טוב'דיגן ניגון און האט געזונגען אויך און מיט א ליבאוויטשער חבד'סקער ניגון האט ער מקבל שבת געווען איין און צוואַנציק טעג אין סיוון כ"א סיוון האט מען גערופן דעם רעבן צו די צווייטע חקירה אין אין צוגאב צו די רוסישע חוקרים זענען געווען דארטן און האבן גענומען א טייל אין דעם אין די חקירות אויכעט נחמנסון מיט לולב לולב האט זיך מצטיין געווען מיט זיין גראבקייט ווי ער האט זיך געפירט צום פריערדיגן רעבן ערגער ווי אלעמען און ער איז אפילו געווען אסאך ערגער ווי דעם עד נחמנסון נחמנסון איז געווען זייער א גרויסער בעל השכלה געווען א געלערנטער מענטש ער איז אויך נישט געווען קיין קיין עם הארץ, ער איז נישט געווען קיין בור פון ידיעת היהדות, ער האט געוואוסט זאכן וועגן אידישקייט, ווען ער האט ווען ער האט פארגעסן אז ער איז א טשעקיסט, אז ער איז פון די גע פ א, האט ער זיך מתייחס געווען צום רעבן מיט א איידעלע און מיט א מענטשליכע אופן. אבער פון די צווייטע זייט, לולב איז געווען א שוטה, און ער האט נישט געהאט קיין, האט קיינמאל נישט געלערנט קיין זאכן נישט, ער איז געווען א מורא'דיגער כעסן, און ער האט פלעגט זיך אויפקאכן זייער גיך, און ער איז געווען, ער איז נאך געווען א קינד, ער איז נישט געגאנגען אין סקול, ער האט נישט געלערנט, ער האט נישט געדאווענט, ווען ער איז געווען א קינד האט ער זיך שוין מצטרף געווען צו די טשעקע, און דאס האט אים געמאכט, ער איז אויפגעהאדעוועט געווארן, אויפגעבויט געווארן אויף א אופן ווי טשעקע קוקט אויס, אז ער איז אינגאנצן נישט געווען קיין געלערנטער און א שוטה און א גארנישט. און דערפאר האט ער זיך געפירט מיט א גראבקייט און מיט נארישקייטן. אבער פון צווייטן זייט, זאגט דער פריערדיגער רבי, איז ער געווען דער חוקר, ער געווען דער שופט, און בדרך כלל האט לולב געפירט די גאנצע חקירה. ער האט אנגעהויבן נאכאמאל פון אנהייב, ביי די צווייטע חקירה וואס מ'האט ערשט געזאגט אז ס'איז געווען כ' אלף סיוון, האט ער נאכאמאל אנגעהויבן צו די אלע טענות קעגן רעבן, האט ווייטער געפרעגט וואס איז דער מהות פון חסידות, און האט באשולדיגט דעם פריערדיגן רעבן, און נאכאמאל באשולדיגט אז דער רבי איז א קאנטרעוואלוציאנער. אז ער איז א מענטש וואס איז אנטקעגן די רוסישע ממשלה, די זאכן וואס ער האט געזאגט האבן זייער וויי געטון דעם רעבן, במיוחד דעם באשולד וואס האט געהאלטן אין איין איבער'חזר'ן נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל אז ער איז א קאנטרעוואלוציאנער, ס'האט זייער פארשטוינט דעם רעבן. און ער האט זיך אויסגעדרייט צו לולב'ן און האט אים געזאגט פון א אויפגעקאכטע הארץ, האט דער פרידיגער רבי אים געזאגט דברי תוכחה, ער האט אים גע'מוסר'ט מיט זייער א אויפגעקאכטע און פארווייטיגטע הארץ, ער האט אים געזאגט אזוי, לולב, געדענק אז דורך דעם וואס דו באשולדיגסט מיר מיט די ענין פון קאנטרא-רעוואלוציאנער, זאלסטו וויסן אז דאס ברענגען אז ס'זאל זיין אנטיסעמיטיזם, זאלסט וויסן אז דו גייסט ארויס קעגן מיר מיט א פאלשע באשולדיגונג, אזוי ווי איך האב, דו זאגסט אזוי ווי איך וואלט געוואלט אראפנעמען און אומברענגען די רוסישע ממשלה, דאס קען ברענגען צו גרויסע אנטיסעמיטיזם אין רוסלאנד, און אין די אין די מינוטן וואס דו טוסט דאס, ביסטו עלול אז דו קענסט מעורר זיין א מורא'דיגע שנאה אין הארץ אין די רוסישע וועלט, וואס זעלן זאגן, גיט א קוק, א פרומער איד וויל אומברענגען די ממשלה. געדענק לולב, חזור בך, האב חרטה פון וואס דו טוסט, דו ברענגסט א גרויסע שנאה אויף אידן, דו ביסט דו העלפסט ארויס אין צושפרייטן אנטישמיות, דו צושפרייסט אנטיסעמיטיזם וואס קען ברענגען גרויסע סכנות פאר די אידן. נחמנסון האט געשוויגן און האט זיך איינגעהערט, לולב האט זיך איינגעהערט און א גרויסן שמייכל א גראבן שמייכל איז געווען אויסגעגאסן אויף זיין פנים, אפילו הערנדיג אזעלכע מורא'דיגע ווערטער פון פריערדיגן רעבן. צוריקגעברענגט דעם פריערדיגן רעבן צו זיין צימער וואו ער איז געזעצן הונדערט און זעכציק, און ער האט פארשריבן גלייך אויף אפאר פאפירלעך פון די ציגארעס אלס וואס איז דורכגעגיין אין יענע חקירה. מיר וועלן יעצט צוריקגיין צו די. צו די פעילות וואס האט געהאלפן וואס דער ועד האט מחליט געווען וואס האט געהאלפן מיטן אייבערשטנ'ס הילף און ס'האט מצליח געווען. ווי געלערנט און ווי געזאגט פריערט אין די פריערדיגע וואך האט דער ועד מחליט געווען אז מען זאל זיך נישט ווענדן צו צו שרים און און אויך נישט צו צו איים סארי, מען זאל זיך נישט ווענדן צו גרויסע מענטשן פון די מדינות פון חוץ פון רוסלאנד, ווייל א חשש אז דאס קען נאך מאכן ערגער, אין אזא צייט וואס די ענגלאנד איז האט אפגעלאזט רוסלאנד, מען האט צוגענומען דעם שגריר, און ס'איז געווארן אויס יחסים, זיי האבן נישט מער קיין יחסים, מען קען נישט פארן פון איין ארט צום צווייטן, ס'איז נישטא קיין קיין אמבאסאדאר, איז ממילא אז מ'וועט אנהייבן רעדן פון ענגלאנד, שרייען אז מען דארף ארויסלאזן דעם פריערדיגן רעבן, דאס גלייך ברענגען די פארקערטע תוצאה. ווייל מען האט מורא געהאט מען וועט נאך פארפלאנטערן מער די מצב. אבער פון צווייטן זייט, דעם איינזעצן דעם פריערדיגן רעבן איז אליין באוואוסט געווארן אין די גאנצע וועלט. מענטשן פון רוסלאנד האבן אליין מודיע געווען אדער טעלעפאניש אדער מיט בריוון, מיט טעלעגראמעס, אז מען האט איינגעזעצט דעם פריערדיגן רעבן. זיי שרייבן עס איז געווען טעלעגראמעס און בריוון, און אסאך האבן אנגעהויבן פרעגן וואס מאכט דער פריערדיגער רעבע, וואס מאכט דער רעבע. ס'איז אנגעקומען אין אמעריקע, אין ענגלאנד, אין גערמאניע, אין צרפת, און אין אלע ערטער איז דאס אנגעקומען, און ס'איז געקומען בריוון פון די אלע ערטער, און אויכעט אין אפילו אין ארץ ישראל איז דאס אנגעקומען, און אויכעט פון די לענדער פון די סקאנדינאוויעט, פון סקאנדינאוויא, אבער די אלע זענען געבליבן געווארן אן א מענה, פארוואס? זיי האבן אלע געפרעגט וואס טוט זיך מיטן פריערדיגן רעבן, מען האט זיי נישט געענטפערט, ווייל ס'איז געווען א פשוט'ער סיבה, עס זאל נישט אויסקוקן ביי דעם רוסישן שלטון אז די אידן פון רוסלאנד פירן א תעמולה, פירן א גאנצן קאמפיין אין חוץ לארץ קעגן רוסלאנד, האט מען נישט געענטפערט. די וועלטישע ארגאניזעישאנס פון אידן האבן אנגעהויבן צו ארבעטן אויף צו ראטעווען דעם רעבן אליין, זיי האבן פארשטאנען פון די בריוון אז דער פריערדיגער רבי זיצט איינגעזעצט און אז ס'איז א סכנה, אויף זייערע בריוון האט מען זיי נישט געענטפערט, האבן זיי מחליט געווען אז ס'איז א ביטערער מצב און מען דארף טון, און די אידן פון רוסלאנד האבן גארנישט דערציילט, זיי האבן נאר געזאגט אז ער זיצט. ספעציעל האבן געארבעט אויף דעם די אידן פון א איד פון גערמאניע, זיין נאמען איז געווען דאקטער הילדעסהיימער, ער איז געווען דער פרומער רב פון בערלין, און אויכעט דאקטער ליאו באק, וואס ער איז געווען דער רעפארמער רב פון בערלין, זיי ביידע האבן זיך געווענדעט צו דעם דאקטער אסקאר קאהן, א איד וואס ער געווען א ער געווען א א שר אין בונדעסטאג פון ער געווען א א חבר ממשלה אדער חבר חבר כנסת פון בונדעסטאג אין גערמאניע און ער געווען פון די מפלגה הסוציאליסטית און האט אויכעט געהאט א שייכות מיט די פועלי ציון איז די צוויי האבן זיך געווענדעט צו אים און זיי האבן געבעטן זיין הילף אז ער זאל ראטעווען דעם רעבן. דאקטאר אסקאר קאהן האט זיך זייער שטארק אנגענומען און האט זיך גלייך גענומען צו די ארבעט אויף צו ראטעווען דעם רעבן, א, ער האט זיך געטראפן גלייך מיט דאקטאר שטראסמאן ער איז געווען דער שר החוץ, דער אויסערן מיניסטער פון גערמאניע, צוזאמען מיט הרב הילדעסהיימער און דעם ראבינער דאקטאר באק. האט ער זיך געטראפן מיט מר ווייסמאן וואס איז געווען דער סגן פון דעם רייכס קאנצלער פון גערמאניע, סגן רייכס קאנצלער הגרמני, האבן זיי זיך געטראפן מיט אים, דער מיסטער אסקאר קאהן וואס איז געווען א שר דארטן, ער האט גענומען מיט זיך דעם דאקטאר הילדעסהיימער דעם פרומען רב, און אויכעט דעם דעם רעפארמער דאקטאר ליאו באק, זיי האבן זיך געטראפן מיט דעם מיט דעם סגן פון דעם רייכס קאנצלער מר ווייסמאן, דער רייכס קאנצלער, דער וויי, דער סגן פונעם רייכס קאנצלער, האט צוגעזאגט אז ער וועט טון אלס וואס ער קען צו ראטעווען דעם רעבן, און ער האט האט גענומען אלע זיינע יחסים, די גוטע יחסים וואס ער האט מיט דעם סאוועטישן אמבאסאדאר פון בערלין וואס האט געהייסן מיסטער קראסטינסקי, און האט אים מציע געווען דעם גאנצן פרשה פונעם איינזעצן דעם רעבן, און האט זיך געבעטן ביי אים אז ער זאל זען אז מען זאל ארויסנעמען דעם רעבן פון כלא. די תשובה פון דעם קראסטינסקי, האט דער פארשטייער דער ציר דער אמבאסאדאר פון רוסלאנד אין בערלין האט געענפערט צו דעם סגן אויף דעם רייכס קאנצלער הגרמני, האט אים געענפערט אזוי, איך בין זיכער, אני משוכנע, איך בין זיכער אז די ממשלה פון רוסלאנד איז נישט געווען אינטרעסירט אין איינזעצן דעם רעבן, איך זעה אין די גאנצע פרשה א פעולה פון נקמה פון די יעווסעקציע קעגן דעם רעבן וואס ער טוט אין אידישקייט, אין מיין צו מיין וויסן, לדעתי צו מיין דעה, האט די רוסישע ממשלה קיין ענין נישט אין דעם איינזעצן פון רעבן, און איך גלייב אז איך וועל קענען מסביר זיין דעם גאנצן ענין פאר די ממשלה, און איך פון מיין זייט וועל אויסנוצן אלע מיינע זאכן וואס איך קען, אלע מיינע מעגליכקייטן וואס איך קען, צו טון דאס און העלפן צו ראטעווען דעם רעבן. און טאקע אזוי האט דער קראסטינסקי האט נישט געווארט און האט גלייך זיך געווענדעט צו מאסקווע אין דעם ענין און זיי מסביר געווען דעם גאנצן ענין אז לויט זיין דעה, און אויב זיי קענען אונז מברר זיין אז דער גאנצער איינזיצן איז נאר א נקמה פון די יעווסעקציע וואס ליידער ווי מען האט שוין געזאגט אפשר אז די יעווסעקציע זענען געווען אדער אלע אדער מערסטנס פון זיי זענען געווען ליידער אידן וועלן מיר מסיים זיין פאר היינט ממשיך זיין אם ירצה השם מיט די קומענדיגע וואך.